בעזרת השם יתברך, מסכת יומא, דף מ ד, מ'הייב מיר אן דף מ ג עמוד ב', אונטן ביי די גמרא, איז אזוי, אין די משנה האמיר געלערנט, שחטו וקיבל במזרק את דמו, די כהן גדול האט גע'שחט'ן דעם פר, ער האט מקבל דם געווען, ער האט גענומען די בלוט ונתנו למי שהוא ממרס בו, ער האט עס געגעבן פאר א כהן זאל דאס מישן על הרובד הרביעי שבהיכל, וואו דער מישער, דער כהן וואס האט געמישט איז געשטאנען אין די פערדע באלאטע אינעם היכל, און אדערווייל איז דער כהן גדול געגאנגען מקטיר געווען די קטורת אין קדשי קדשים, און אויף דעם פרעגט די גמרא גראד והכתיב שטייט אין פסוק, וכל אדם לא יהיה באהל מועד. וואס מען וועט שוין זעהן, אין דעם פסוק שטייט אז קיינער טאר נישט זיין אין היכל בשעת וואס דער כהן גדול איז מקטיר די קטורת אין קדשי קדשים, און ווי שטייט דא אין די משנה אז דער כהן וואס האט געמישט איז געשטאנען על הרובד הרביעי שבהיכל? אמר רב יהודה, ענטפערט טאקע רב יהודה אזוי ווי אונז האבן ארויסגערעדט אין די משנה, תני של היכל, אז נישט פשט על הרובד הרביעי שבהיכל, נאר של היכל, אין דעם עזרה איז ער געשטאנען, די פערדע באלאטע אוועק פונעם היכל, און במילא איז נישט קיין סתירה מיט די פסוק. זאגט אונז די גמרא תנו רבנן, מיר האבן געלערנט א ברייתא. די ברייתא גייט דרש'ענען די גאנצע פסוק וואס שטייט וכל אדם לא יהיה באהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, איז אזוי זאגט די ברייתא, וכל אדם לא יהיה באהל מועד, יכול, אפילו בעזרה, אפשר אינעם גאנצן עזרה טאר קיינער נישט שטיין דעמאלטס בשעת וואס די כהן גדול איז מקטיר די קטורת אין קדשי קדשים, תלמוד לומר, פאר דעם שטייט אין פסוק באוהל מועד אז ניין דווקא אין אוהל מועד טאר קיינער נישט שטיין אין לי אלא באוהל מועד שבמדבר שילה ובית עולמים מנין ווייס איך די אוהל מועד אין מדבר איז געווען א משכן ס'געווען אוהל מועד דארט טאר מען נישט שטיין ווי ווייסט מען אין משכן שילה און אין בית המקדש דארט האט זיך נישט געהייסן אוהל מועד ווי ווייסט מען דארט טאר מען אויך נישט שטיין בשעת וואס די כהן גדול איז אין קדשי קדשים תלמוד לומר פאר דעם שטייט בקודש שטייט בבואו לכפר בקודש פון בקודש איז מען מרבה אויך משכן שילה אויך אין בית המקדש ס'איז אלעמאל דא דער איסור אין לי אלא בשעת הקטרה ווייס איך נאר אז דאס איז בשעת הקטרה אז בשעת וואס דער כהן גדול איז מקטיר די קטורת אין קדשי קדשים דעמאלטס טאר מען נישט שטיין בשעת מתן דמים מנין ווי ווייסט מען אויך אז ווען דער כהן גדול שפריצט די בלוט אין קדשי קדשים טאר אויך קיינער נישט שטיין אין היכל יעצט פון ווי האט די ברייתא געוואוסט אז דער פסוק רעדט בשעת הקטרה וועט אונז די גמרא שוין באלד פרעגן אבער קודם פרעגט די ברייתא ווי ווייסט מען אויך בשעת מתן דמים תלמוד לומר שטייט אין פסוק בבואו לכפר, וואס פון בבואו לכפר בין איך מרבה אפילו בשעת מתן דמים ווען דער כהן גדול שפריצט בלוט אין קדשי קדשים טאר אויך קיינער נישט זיין אין היכל, אין לי אלא בכניסתו, ביציאתו מנין, ווי ווייסט מען אויך אויפן וועג ארויס פון קדשי קדשים טאר אויך קיינער נישט זיין אין היכל, תלמוד לומר עד צאתו, דעם וואס שטייט עד צאתו ווייס איך אפילו אויפן וועג ארויס, זאגט יעצט די ברייתא ווייטער, די לשון הפסוק איז וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל, לערנט מען פון דעם, כפרתו קודמת לכפרת ביתו, כפרת ביתו קודמת לכפרת אחיו הכהנים, וכפרת אחיו הכהנים קודמת לכפרת כל קהל ישראל. אזוי ווי מ'האט געזען אז די סדר הווידי, אזוי לערנט רוב ראשונים, דאס מיינט דא די גמרא, אז די ווידי איז געגאנגען קודם פאר זיך און פאר די משפחה, נאכדעם פאר אלע כהנים, און נאכדעם פאר גאנץ כלל ישראל. זאגט אונז די גמרא, אמר מר, מ'האב מיר געזען אין דעם ברייתא, אין לי אלא בשעת הקטרה, די ברייתא האט געזאגט דער פסוק גייט ארויף בשעת וואס די כהן גדול איז מקטיר די קטורת, פון ווי ווייסט מען אויך ביי מתן דמים? פרעגט די גמרא, מאי משמע? ווי זעהסטו פון די פסוק אז די פסוק גייט ארויף אויף בשעת וואס די כהן גדול איז מקטיר די קטורת אין קדשי קדשים? אמר רבא, ענפערט רבא, וכן אמר רבי יצחק בר אבדימי, וכן אמר ר' אלעזר, אמר קרא, ווייל שטייט אין פסוק וכפר בעדו בעד ביתו בעד כל קהל ישראל, איזהו כפרה ששווה לו ולביתו ולאחיו הכהנים ולכל קהל ישראל, וואסערע כפרה איז גלייך סיי פאר אים סיי פאר זיין שטוב, סיי פאר די כהנים און סיי פאר כלל ישראל, הווי אומר זה הקטרת הקטורת, דאס איז די קטורת, די קטורת איז מכפר פאר יעדעם גלייך, פאר אים, פאר די משפחה, פאר די כהנים, פאר כלל ישראל, מה שאין כן די מתן דמים איז נישט גלייך ביי יעדעם, ס'איז געווען א באזונדערע מתן דמים פאר זיך און די משפחה, א באזונדערע פאר די כהנים, א באזונדערע פאר כלל ישראל, און ממילא איז מסתבר צו זאגן דער פסוק גייט טאקע ארויף אויף הקטרת הקטורת, פרעגט די גמרא קטורת מכפרת? קטורת איז דען מכפר? ענטפערט די גמרא יא, אין דהא תנא ר' חנניה, למדנו לקטורת שמכפרת שנאמר וואס שטייט אין פסוק, ויתן את הקטורת ויכפר על העם, וואס דער פסוק שטייט דארט נאך די מעשה מיט קרח, כלל ישראל האט דארט געזאגט צו משה און אהרן אתם המיתם את עם השם, מען האט געזאגט לשון הרע אויף משה און אהרן, ס'איז געווען דארט א מגיפה, און אהרן האט מקטיר געווען קטורת, און שטייט דארט ויכפר על העם, ותנא דבי רבי ישמעאל, מיר האבן געלערנט א ברייתא על מה קטורת מכפרת, על לשון הרע, טאקע אויף די עבירה פון לשון הרע, יבוא דבר שבחשאי, זאל קומען א זאך וואס מאכט שטיל, די קטורת מאכט מען דאך אינעם היכל קיינער טאר דאך נישט דארט זיין, בשעת וואס דער כהן איז מקטיר קטורת, ויכפר על מעשה חשאי, און ס'איז אויך מכפר אויף א זאך וואס מען זעט נישט וואס מען הערט נישט לשון הרע נארמאל זאגט מען שטילערהייט, זעהן מיר אז קטורת איז א כפרה אויף לשון הרע. זאגט יעצט די גמרא, תנן התם, מיר האבן געלערנט אין א משנה, פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה. ביז יעצט האט מען געזען אז בשעת וואס די כהן גדול איז מקטיר די קטורת אין קדשי קדשים טאר קיינער נישט זיין אינעם היכל, אויך האט מען געזען אז בשעת וואס ער שפריצט די בלוט אין קדשי קדשים טאר אויך קיינער נישט זיין אין היכל, חוץ פון דעם איז אויך דא א דין אז סתם אזוי א גאנץ יאר בשעת וואס א כהן איז מקטיר קטורת אינעם היכל איז ער די איינציגסטע וואס איז דארט קיינער טאר נישט זיין אין היכל צוזאמען מיט אים מען לערנט עס ארויס פון דעם זעלבן פסוק איז אזוי זאגט דא די משנה די משנה זאגט אין כלים פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה, בשעת בשעת וואס מ'איז מקטיר קטורת, נישט נאר מ'טאר נישט שטיין אינעם היכל, נאר מ'טאר אויך נישט שטיין צווישן די אולם מיט די מזבח, געווען דארט צוויי און צוואַנציק אמה, דארט טאר מען אויך נישט שטיין. אמר רב אלעזר, זאגט יעצט רב אלעזר אויף די משנה, לא שנו אלא בשעת הקטרה דהיכל, אבל בשעת הקטרה דלפני ולפנים, מהיכל פרשי מבין האולם ולמזבח לא פרשי, זאגט רבי אלעזר אזוי, די דין אז מען טאר נישט שטיין בין האולם ולמזבח דאס איז נאר בשעת וואס מען איז מקטיר קטורת אינעם היכל א גאנץ יאר, דעמאלטס איז דא א חשש אז א מענטש עט זיך נאכשלעפן עט זעהן מען איז מקטיר קטורת אינעם היכל עט וועלן אריין גיין און ממילא טאר מען נישט אינגאנצן שטיין אין געגנט, מען טאר אפילו נישט שטיין בין האולם ולמזבח, אבער זאגט רבי אלעזר בשעת וואס דער כהן גדול איז לפני ולפנים אין קדש הקדשים און ער איז דארט מקטיר קטורת דעמאלטס איז נישט דא קיין פראבלעם צו שטיין בין האולם ולמזבח, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז נישט דא די חשש אז איינער וועט זיך נאכשלעפן, דעמאלטס איז נאר דא א פראבלעם צו שטיין אינעם היכל אליין. אזוי זאגט רבי אלעזר. מתיב ר' אדא בר אהבה, האט ר' אדא בר אהבה א קשיא געפרעגט פון א ברייתא, ואמרי לה כדי, ס'דא זאגן סתם א צווייטע אמורא האט א קשיא געפרעגט, רבי יוסי אומר, שטייט אין ברייתא רבי יוסי האט געזאגט, כשם שפורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה, כך פורשין בשעת מתן פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור, און שעירי עבודת כוכבים. זאגט רבי יוסי אזוי. רבי יוסי זאגט, רבי יוסי רעדט אויף די בין האולם ולמזבח, אויף דאס אז מען טאר נישט שטיין בין האולם ולמזבח. זאגט רבי יוסי, אזוי ווי מען זעט ביי הקטרה ביי קטורת אז מען טאר נישט שטיין בין האולם ולמזבח, מיר וועלן נישט יעצט אריינגיין וועלכע קטורת, די קטורת אינעם היכל, צו פון קדשי קדשים, קודם וועט מען לערנען טרוקן די ברייתא. אזוי ווי מען געפינט אזא זאך ביי קטורת אז מען טאר דארט נישט שטיין, איז די זעלבע זאך בשעת מתן דמים פונעם פר כהן המשיח, די פר העלם דבר של ציבור, און די שעירי עבודת כוכבים, דאס זענען די חטאות פנימיות, וואס ס'איז דא חטאות פנימיות? א פר כהן משיח איז ווען די כהן גדול מאכט א טעות, ער פסק'נט בטעות א שאלה וואס מ'איז חייב אויף דעם כרת, דארף מען ברענגען א חטאת וואס מ'שפריצט בלוט אין היכל, פר העלם דבר של ציבור איז ווען די סנהדרין מאכט א טעות, שעירי עבודת כוכבים איז ווען סנהדרין מאכט א טעות לגבי עבודה זרה, מ'איז מתיר צו דינען עבודה זרה בטעות, על כל פנים ביי די חטאות פנימיות, און די זעלבע זאך, ביי די חטאות פנימיות פון יום כיפור, איז ביי דעם זאגט רבי יוסי, בשעת וואס מען שפריצט די בלוטן אינעם היכל, טאר אויך קיינער נישט שטיין בין האולם ולמזבח. זאגט יעצט די ברייתא, אויב אזוי, הא מה מעלה יש בין ההיכל לבין האולם ולמזבח, לכאורה קומט אויס אז אלעמאל טאר מען נישט שטיין נישט אין היכל, און נישט בין האולם ולמזבח, ווי כאפט מען א נפקא מינה? זאגט די ברייתא, אלא שבהיכל פורשין, בין בשעת הקטרה, בין שלא בשעת הקטרה. ס'טייטש אין היכל טאר מען נישט שטיין, סיי ווען מען מאכט קטורת, און שלא בשעת הקטרה, פארשטייט די גמרא מיינט אז ווען מען שפריצט בלוט, ס'טייטש אין היכל טאר מען נישט זיין ביי ביידע, און בין האולם ולמזבח אין פורשין אלא בשעת הקטרה, אבער די איסור צו שטיין בין האולם ולמזבח דאס איז נאר בשעת הקטרת הקטורת, און ווי אזוי זעצט מען דא איין די ברייתא, די ברייתא איז דאך א ברייתא סתומה מען קען דאך עס נישט איינזעצן פשוט, נאר וואס דען, ווי די גמרא פארשטייט יעצט זאגט די ברייתא אזוי, רבי יוסי זאגט אז אזוי ווי מען טאר נישט שטיין בין האולם ולמזבח בשעת וואס מען איז מקטיר קטורת אין קדשי קדשים, טייטש רבי יוסי קריגט זיך אויף רבי אלעזר, רבי יוסי זאגט אז בשעת מקטיר קטורת קדשי קדשים טאר מען אויך נישט שטיין בין האולם ולמזבח, איז די זעלבע זאך טאר מען אויך נישט שטיין בין האולם ולמזבח בשעת מתן דמים אינעם היכל, ביי די חטאות פנימיות ווען מען שפריצט די בלוט אין היכל טאר אויך קיינער נישט שטיין בין האולם ולמזבח, און אויף דעם זאגט די ברייתא ווי כאפט מען א נפקא מינה צווישן דעם היכל און בין האולם ולמזבח, וואס טייטש לכאורה טאר מען קיינמאל נישט שטיין נישט אין היכל, און אויך נישט בין האולם ולמזבח, און אויף דעם זאגט די ברייתא ניין, ס'איז שוין יא דא א פלאץ וואס דארט וועט זיין א נפקא מינה, ווי איז דאס? ווען מען שפריצט בלוט אין קדשי קדשים, ס'טייטש ביי די פר פון יום כיפור, ביי די שעיר פון יום כיפור, וואס דארט די בלוט דארט שפריצט מען אין קדשי קדשים, דארט וועט מען יא מעגן שטיין בין האולם ולמזבח און אין היכל נישט, און דאס זאגט די ברייתא, מה מעלה יש בין היכל לבין האולם ולמזבח, ס'טייטש ווי וועט זיין די נפקא מינה, זאגט די ברייתא אלא שבהיכל פורשין בין בשעת הקטרה בין שלא בשעת הקטרה, אין היכל טאר מען נישט שטיין סיי ווען מ'איז מקטיר קטורת אין קדשי קדשים און סיי ווען ס'איז דא מתן דמים אין קדשי קדשים, אבער בין האולם ולמזבח, אין פורשין אלא בשעת הקטרה, אבער נישט שטיין בין האולם ולמזבח, דאס איז דווקא בשעת וואס מ'איז מקטיר קטורת אין קדשי קדשים, אבער בשעת ס'איז דא מתן דמים אין קדשי קדשים, דעמאלטס וועט מען יא מעגן שטיין בין אולם ולמזבח. יעצט לכאורה זאגט די גמרא, בשעת הקטרה מיהא פרשי, וואס טייטש מ'זעט דאך ר' יוסי הייבט אן אז כשם שפורשים בין אולם ולמזבח בשעת הקטרה, כך פורשים בשעת די חטאות פנימיות, מאי לאו, לכאורה וואס מיינט ר' יוסי דא? בשעת הקטרה דלפני ולפנים, אז בשעת וואס מ'איז מקטיר קטורת אין קדשי קדשים, טאר קיינער נישט שטיין בין אולם ולמזבח, און פארוואס איז מוכרח צו זאגן אזוי בשיטת רבי יוסי, ווייל מ'זעט דאך דא אין די סיפא פון די ברייתא, די ברייתא זאגט ווי איז דא א נפקא מינה צווישן די היכל און בין אולם ולמזבח, די נפקא מינה וועט זיין לגבי די מתן דמים פון קדשי קדשים, ווען מ'מאכט מתן דמים אין קדשי קדשים, אין היכל וועט מען נישט טארן שטיין, אבער בין אולם ולמזבח וועט מען יא מעגן שטיין, און ביי קטורת, ביי קטורת זאגט נישט די ברייתא איז דא א נפקא מינה, איז משמע ביי קטורת איז די זעלבע, א ביי קטורת אזוי ווי ביי קטורת זאגסטו אז מען טאר נישט שטיין אינעם היכל, טאר מען אויך נישט שטיין בין אולם ולמזבח, איז דאך עס א קשיא אויף ר' אלעזר, וואס ר' אלעזר האט דאך געזאגט אז בשעת וואס מען איז מקטיר קטורת אין קדשי קדשים מעג מען יא שטיין בין אולם ולמזבח. ענטפערט די גמרא לא, בשעת הקטורה דהיכל, וואס טייטש ר' יוסי רעדט נישט פון הקטרת הקטורת בקדשי קדשים, נאר ער רעדט אינגאנצן פון היכל, און ממילא דארף מען מפרש זיין די ברייתא אזוי, ר' יוסי זאגט, אז אזוי ווי בשעת וואס מען מקטיר קטורת אין היכל טאר קיינער נישט שטיין בין אולם ולמזבח טאקע פונקט ווי ר' אלעזר האט געזאגט און די זעלבע זאך ביי די חטאות פנימיות ווען ס'איז דא מתן דמים אינעם היכל טאר מען אויך נישט שטיין בין אולם ולמזבח און אויף דעם זאגט די ברייתא ווי כאפט מען א נפקא מינה צווישן די היכל און בין אולם ולמזבח און אויף דעם ענטפערט די ברייתא פונקט ווי פריערט בעצם אז די נפקא מינה עט זיין בשעת מתן דמים אין קדשי קדשים דעמאלטס וועט מען יא מעגן שטיין בין אולם ולמזבח, און מ'איז מפרש אזוי, הא מה מעלה יש בין היכל לבין אולם ולמזבח, אלא שבהיכל פורשין בין בשעת הקטרה, בין שלא בשעת הקטרה, וואס טייטש אין היכל טאר מען נישט שטיין, סיי בשעת הקטרה איז טייטש סיי ווען מ'מאכט די קטורת, נישט קיין חילוק ווי מ'מאכט די קטורת, אין קדשי קדשים אין היכל קיינער טאר נישט זיין אין היכל, און די זעלבע זאך שלא בשעת הקטרה וואס טייטש בשעת מתן דמים, און ווייטער נישט קיין נפקא מינה ווי מ'מאכט די בלוט, צו אין קדשי קדשים צו אין היכל, טאר קיינער נישט שטיין אין היכל, אבער בין אולם ולמזבח, די שפעציעלע דין אז מען טאר נישט שטיין בין אולם ולמזבח, דאס איז נאר אלא בשעת הקטרה ווען מען איז מקטיר אין היכל, אבער בשעת וואס מען מאכט מתן דמים אין קדשי קדשים, דעמאלטס עט מען יא מעגן שטיין בין אולם ולמזבח. פרעגט אבער די גמרא, אי הכי אויב אזוי, הא מה מעלה ותו לא, דאס איז די איינציגסטע נפקא מינה, די ברייתא האט געזוכט א נפקא מינה ווי איז דא א פלאץ וואס דארט טאר מען נישט שטיין אין היכל אבער בין אולם ולמזבח מעג מען יא, דאס איז בשעת מתן דמים אין קדשי קדשים, דאס איז די איינציגסטע פלאץ? ס'דא נאך א פלאץ? הא איכא הא מעלה, דאילו מהיכל פרשי בין בשעת הקטרה דידיה בין בשעת הקטרה דלפני ולפנים, ואילו מבין אולם ולמזבח לא פרשי אלא בשעת הקטרה דהיכל, ס'טייטש מ'האט אינגאנצן אויסגעלאזט דא די הקטרת הקטורת בקדשי קדשים, מ'האט דאך יעצט געזען, טאמער טאקע די ברייתא שטימט מיט רב אלעזר, אז בשעת וואס מ'איז מקטיר קטורת אין היכל טאר מען טאקע נישט שטיין בין אולם למזבח, אבער בשעת וואס מ'איז מקטיר קטורת אין קדשי קדשים מעג מען יא שטיין בין אולם למזבח, קומט דאך אויס למעשה אויב אזוי אז ס'איז דא צוויי היכי תמצא'ס וואס מען מעג שטיין בין אולם ולמזבח, סיי טאקע ביי מתן דמים אין קדשי קדשים, און סיי ביי הקטרת הקטורת אין קדשי קדשים, און פון דעם רעדט נישט די ברייתא, די ברייתא האט נאר געברענגט איין נפקא מינה אז בשעת מתן דמים אין קדשי קדשים מעג מען שטיין בין אולם ולמזבח אין היכל נישט, ס'איז דא נאך א פלאץ, און אויף דעם ענטפערט די גמרא, הא קתני, אלא שבהיכל פורשין בין בשעת הקטרה בין שלא בשעת הקטרה, און מבין אולם ולמזבח אין פורשין, אלא בשעת הקטרה. און ווי רש"י איז מסביר, ווי די גמרא פארשטייט יעצט די ברייתא, אז די ברייתא רעדט טאקע אינגאנצן נישט פון מתן דמים, און מען האט נישט גוט פארשטאנען. אונז האבן מיר געטייטשט ביז יעצט אז שלא בשעת הקטרה מיינט מתן דמים. און יעצט זאגט די גמרא ניין, די ברייתא רעדט נאר פון הקטרת הקטורת, וואס איז די חילוק צווישן שעת הקטרה און שלא בשעת הקטרה? איז שעת הקטרה איז פשט בשעת וואס מ'איז מקטיר קטורת אינעם היכל, און שלא בשעת הקטרה איז בשעת וואס מ'מקטיר קטורת אין קדשי קדשים, און דאס זאגט די ברייתא, מה מעלה יש בין היכל ובין אולם למזבח, אלא שבהיכל פורשים בין בשעת הקטרה ובין שלא בשעת הקטרה, אין היכל טאר מען נישט שטיין סיי בשעת הקטרה ווען מ'איז מקטיר קטורת אין היכל, און סיי שלא בשעת הקטרה ווען מ'איז מקטיר קטורת אין קדשי קדשים, און בין אולם למזבח, אין פורשין אלא בשעת הקטרה, און בין אולם ולמזבח טאר מען נישט שטיין נאר בשעת הקטרה ווען מען איז מקטיר קטורת אין היכל, אבער ווען מען איז מקטיר קטורת אין קדשי קדשים, דעמאלטס מעג מען שטיין בין אולם ולמזבח קומט אויס די ברייתא זאגט פונקט ווי די ווערטער פון ר' אלעזר, אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא, והא איכא הא מעלה, דאילו מהיכל פרשי בין בקדושה דידיה, בין בקדושה דלפני ולפנים, ואילו מבין אולם ולמזבח לא פרשי, אלא בקדושה דהיכל, ס'טייטש האסט אינגאנצן יעצט פארגעסן פון מתן דמים, די ברייתא האט דאך געזוכט א נפקא מינה ווי איז דא א חילוק צווישן דעם היכל און בין אולם למזבח, האט די ברייתא געזאגט לויט ווי מ'איז יעצט מפרש, אז טאקע ביי קטורת וועט זיין א נפקא מינה, אז אין היכל טאר מען נישט שטיין נישט קיין חילוק ווי מ'איז מקטיר די קטורת, בין אולם למזבח איז נאר ווען מ'איז מקטיר קטורת אין היכל, נישט ווען מ'איז מקטיר קטורת אין קדשי קדשים, ס'איז דאך אבער דא נאך א נפקא מינה, ביי מתן דמים טאקע, אז מתן דמים אין היכל טאר מען נישט שטיין בין אולם למזבח, מתן דמים אין קדשי קדשים מעג מען יא שטיין בין אולם למזבח, איז פשט ס'איז יא דא נאך א נפקא מינה, ענטפערט די גמרא אמר רבא, זאגט טאקע רבא, שם פרישה אחת היא, ס'אלעס איין סארט פרישה, ס'האט שוין די זעלבע טעם, די זעלבע טעם וואס מ'זאגט ביי קטורת אזוי ווי רב אלעזר האט געזאגט אז בשעת וואס מ'איז מקטיר קטורת אין היכל טאר מען נישט שטיין בין אולם למזבח ווייל מ'איז נאנט צו די קטורת מ'האט מורא טאמער די מענטש וועט אריין גיין אין היכל מה שאין כן ביים קדשי קדשים, און די זעלבע זאך מיטן מתן דמים, אז ווען מ'מאכט מתן דמים אין קדשי קדשים איז נישט דא די חשש ממילא מעג מען שטיין בין אולם למזבח, מה שאין כן מ'מאכט מתן דמים אין היכל דארט טאר מען נישט שטיין בין אולם למזבח ווייל ס'דא א חשש טאמער דער מענטש וועט אריין גיין, זאגט אונז די גמרא, אמר מר, מ'האבן געזען אין די ברייתא, אנפאנג די ברייתא רבי יוסי האט דאך געזאגט כך פורשים בשעת מתן פר כהן משיח ופר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודת כוכבים, אז מ'טאר נישט שטיין בין האולם ולמזבח בשעת וואס מ'מאכט די חטאות הפנימיות בשעת וואס מ'שפריצט די בלוט דארט אינעם היכל, זאגט אונז די גמרא מנלן, פון ווי ווייסט מען סתם אזוי אז מען טאר נישט שטיין אינעם היכל בשעת וואס מען לייגט דארט די בלוט פון די חטאות פנימיות, אמר רב פדת, ענטפערט רב פדת, אתיא כפרה כפרה מיום הכיפורים, ביי די אלע דריי שטייט כפרה, ביי יום כיפור שטייט אויך דער לשון כפרה, מילא לערנט מען עס ארויס אין א גזירה שווה. זאגט אונז די גמרא ווייטער, אמר רב אדא בר אהבה, האט רב אדא בר אהבה געזאגט, שמע מינה, פון די ברייתא וואס מען זעט חכמים האבן גוזר געווען מען טאר נישט שטיין בין האולם ולמזבח בשעת וואס מען טוט די אלע עבודות אין היכל, זעהן מיר פון דעם, אז מעלות דאורייתא והכי גמירי להו, אז די אלע מעלות וואס ווערט אויסגערעכנט אין מסכת כלים איז א דאורייתא, און ס'איז הלכה למשה מסיני, ס'טייטש מ'האט עס מקבל געווען הלכה למשה מסיני איז א דין דאורייתא, וואס איז די מעלות וואס מ'רעדט דא, איז מסכת כלים שטייט דארט אז ס'איז דא כל מיני מעלות אין בית המקדש, איין חלק איז העכער פונעם אנדערן, ס'טייטש קודם איז די הר הבית, נאכדעם איז די חיל, העכער דעם איז די עזרת נשים, מער פון דעם איז די עזרת ישראל, נאכדעם איז די עזרת כהנים, נאכדעם בין האולם ולמזבח, און נאכדעם די היכל, איינס איז א גרעסערע מעלה פונעם אנדערן, און במילא זאגט רב אדא בר אהבה דאס מוז זיין א דאורייסא, פארוואס? ווייל דאי סלקא דעתך דרבנן, טאמער דו וועסט מיר זאגן ס'איז נישט קיין דאורייסא, נאר א דרבנן, מאי שנא בין האולם ולמזבח, דילמא מיקרי ועיילי, פארוואס האבן חזל גוזר געווען אז מ'טאר נישט שטיין בין האולם ולמזבח, מן התורה טאר מען דאך נאר נישט שטיין אינעם היכל, נאר וואס דען? מ'האט חושש געווען, טאמער א מענטש וועט שטיין בין האולם ולמזבח וועט ער בטעות אריינגיין אינעם היכל, אויב אזוי, מכולה עזרה נמי נפרשו, דילמא מיקרי ועיילי. וואלטן חזל געדארפט אויך מאכן א תקנה אז מ'טאר נישט שטיין אינעם גאנצן עזרה. פשט פון די קשיא איז אזוי, טאמער ס'איז א דאורייסא, פארשטיי מיר גאנץ גוט, מדאורייסא איז דא אפאר שטחים אינעם עזרה, ס'דא א שטח וואס הייסט עזרת נשים, א שטח וואס הייסט עזרת ישראל, א שטח וואס הייסט עזרת כהנים, א שטח וואס הייסט בין האולם ולמזבח, און ממילא דער שטח פון בין האולם ולמזבח איז א דאורייסא'דיגער שטח, חזל קענען גוזר זיין אז מען טאר נישט שטיין בין האולם ולמזבח אין דעם שטח מדאורייתא, טאמער חזל וועלן גוזר זיין אז מען טאר נישט שטיין אינעם גאנצן עזרה, איז דאס שוין א גזירה לגזירה, פארוואס? ווייל מען מאכט דא א גזירה אז מען טאר נישט שטיין אין עזרת כהנים, טאמער מען וועט אריינגיין בין האולם ולמזבח, טארסט נישט שטיין בין האולם ולמזבח, טאמער מען וועט אריינגיין אינעם היכל, ס'טייטש א גזירה אויף א גזירה, דאס קענען חזל נישט טון, אבער טאמער דו זאגסט מיר אז אלעס איז בעצם א דרבנן, ס'טייטש מדאורייתא איז בעצם אלעס איין שטח, די גאנצע עזרה איז איין שטח, וואלטן חזל געדארפט מאכן א תקנה אז אינעם גאנצן עזרה טאר מען נישט שטיין, ס'איז איין גרויסע גזירה. און פארוואס האבן זיי אזוי נישט געמאכט? איז א ראיה טאקע אז די אלע שטחים זענען אפגעטיילט מדאורייתא, ס'איז אלץ הלכה למשה מסיני. זאגט אבער די גמרא ניין ס'איז נישט קיין ראיה, בין האולם ולמזבח כיוון דלא מפסיק מידי לא מינכרא מילתא, ס'טייטש אוודאי איז אלעס איין גרויסע שטח מדאורייתא, נאר די חכמים האבן געזאגט אז צווישן די אולם ולמזבח איז דאך נישטא קיין הפסק, ס'איז גארנישט גארנישט נישט מפסיק אינצווישן, מילא דארט פעלט אויס די גזירה, עזרה, מאכן א גזירה אין די גאנצע עזרה דארט פעלט נישט אויס, ווייל כיוון דאיכא מזבח החיצון דמפסיק, מינכרא מילתא, דארט זעט מען די מזבח איז מפסיק, דארט פעלט נישט אויס די גזירה, פארדעם האט מען נישט געמאכט א גזירה אינעם גאנצן עזרה. זאגט אונז די גמרא אמר רבא, זאגט רבא נאך א דיוק, שמע מינה, קדושת אולם והיכל חדא מילתא היא, ס'טייטש געווען א היכל, פאר די היכל איז געווען א צימער די אולם, זאגט רבא, די אולם מיט די היכל איז איין קדושה, ס'טייטש מן התורה איז אלעס איינס, מן התורה, ווען די תורה זאגט מען טאר נישט שטיין אינעם היכל בשעת די אלע עבודות מיינט עס די היכל מיט די אולם, פארוואס? ווייל דאי סלקא דעתך שתי קדושות נינהו, טאמער ס'איז צוויי באזונדערע זאכן, ס'דא א קדושה פונעם היכל, און די אולם איז שוואכער פון דעם, נישט דאס מיינט די היכל, אויב אזוי, אולם גופיה גזירה, וניקום ונגזור גזירה לגזירה, קומט אויס פארוואס טאר מען נישט שטיין אינעם אולם, טאמער ס'איז צוויי באזונדערע קדושות קומט אויס אז ווען די תורה זאגט מען טאר נישט שטיין אין היכל מיינט עס נאר די היכל נישט די אולם, קומט אויס בעצם מן התורה אין די אולם מעג מען יא שטיין, איז די גאנצע אולם א גזירה מדרבנן, און פארוואס טאר מען נישט שטיין בין אולם ולמזבח, דאס איז שוין א גזירה לגזירה, נאר וואס דען זאגט רבא אז די אולם איז נישט קיין גזירה מדרבנן, די אולם האט די זעלבע קדושה פון דעם היכל, דאס איז אלעס מן התורה, און בין אולם ולמזבח דאס איז נאר א דרבנן, זאגט אבער די גמרא לא, ניין, ס'מוז נישט זיין, אולם ובין אולם ולמזבח, חדא קדושה היא, מ'קען זאגן אז די אולם און די שטח בין אולם ולמזבח דאס איז איין קדושה, און טאקע דארט, אויף דעם אויף די גאנצע שטח סיי פונעם אולם און סיי בין אולם ולמזבח, אויף דעם האט מען גוזר געווען, היכל ואולם שתי קדושות. אבער די היכל מיט די אולם זענען ווייטער צוויי קדושות און ממילא די איסור מן התורה איז נאר אינעם היכל און נישט אינעם אולם. זאגט אונז די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, בכל יום היה חותה בשל כסף, אז א גאנץ יאהר האט מען גענוצט א זילבערנע מחתה אראפצונעמען די קוילן פונעם מזבח יום כיפור האט מען גענוצט א גאלדענע, פרעגט די גמרא מאי טעמא, פארוואס האט מען גענוצט א זילבערנע א גאנץ יאר פארוואס האט מען נישט גענוצט א גאלדענע א גאנץ יאר, ענטפערט די גמרא, התורה חסה על ממונן של ישראל, די תורה פאסט אויף אויף כלל ישראל'ס געלט, אז מען וועט נוצן א גאלדענע טוט עס צוקראצט ווערן, פארדעם האט מען גענוצט א זילבערנע און מען האט עס אריבערגעפירט אריין אין א גאלדענע. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה, והיום חותה בשל זהב, ובה היה מכניס, יום כיפור האט מען יא גענוצט א גאלדענע, מאי טעמא, פארוואס יום כיפור האט מען גענוצט א גאלדענע, ענטפערט די גמרא משום חולשא דכהן גדול, די כהן גדול איז געווען שוואך, און פארדעם, אנשטאטס מען זאל אים מטריח זיין, זאל נעמען איין מחתה אריינפירן א צווייטע מחתה, האט ער נאר גענוצט די איין מחתה די גאלדענע און אזוי האט ער עס אריינגעטראגן, זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען אין די משנה בכל יום בשל ארבעת קבין, ס'טייטש א גאנץ יאר האט מען גענוצט די זילבערנע שאוועל די זילבערנע מחתה וואס איז געווען גרויס פיר קב, שפעטער האט מען עס אריבערגעפירט אין די גאלדענע וואס איז נאר געווען דריי קב, און היינט יום כיפור האט מען נאר גענוצט די גאלדענע פון דריי קב, רבי יוסי האט געזאגט אין די משנה אז ניין, א גאנץ יאר האט מען גענוצט א מחתה וואס איז געווען גרויס א סאה, א סאה איז זעקס קב, און מען האט עס אריבערגעפירט אין די קלענערע פון דריי, און יום כיפור האט מען נאר גענוצט פון דריי, זאגט אונז די גמרא, תנא, מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין תמיד, נתפזרו לו קב גחלים מכבדן לאמה, דאס טייטש מען האט דאך אריבערגעפירט פון א שאוועל פון פיר קב, אדער לויט רבי יוסי פון זעקס קב, אריין אין א שאוועל פון דריי קב, איז פשט ס'האט זיך אויסגעגאסן אדער איין קב אדער דריי קב אויף די ערד, איז די קב פון קוילן וואס האט זיך אויסגעגאסן אויף די ערד, דאס האט מען אריינגעשארט אינעם אמת המים וואס איז דארט אריבערגעפארן אינעם עזרה, זאגט אונז די גמרא, תנא חדא, אין איין ברייתא האט מען געלערנט, קב, אז וואס האט זיך אויסגעגאסן, דאס הייסט ווען מען פירט אריבער פון א שובל פון א גרעסערע שובל צו א קלענערע שובל, דארף זיך אויסגיסן, איז איין ברייתא שטייט ס'האט זיך אויסגעגאסן א קב, ותניא אידך קביים, א צווייטע ברייתא זאגט ס'האט זיך אויסגעגאסן צוויי קב, זאגט די גמרא בשלמא הך דתני קב, רבנן, די ברייתא זאגט איין קב, דאס איז כשיטת חכמים, וואס חכמים זאגן מ'האט גענומען א מחתה פון פיר קב, אריינגעפירט אין א מחתה פון דריי קב, איז דאך אראפגעפאלן א קב, אלא הך דתני קביים, אבער די ברייתא וואס זאגט אז ס'איז אראפגעפאלן צוויי קב, מני, ווי וועלכע שיטה איז דאס? לא רבנן ולא רבי יוסי, נישט די חכמים, ווייל אויב די חכמים איז דאך אראפגעפאלן איין קב, און אויך נישט רבי יוסי, רבי יוסי זאגט דאך אז ס'איז געווען גרויס א סאה, זעקס קב, ווען מ'פירט אריבער זעקס אריין אין דריי פאלט אראפ דריי נישט צוויי, איז ווער איז דאס די תנא פון די ברייתא וואס זאגט אז ס'איז אראפגעפאלן צוויי קב, אמר רב חסדא ענטפערט רב חסדא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא, דתניא אזוי האט מען געלערנט אין א ברייתא, רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר, בשל קביים היה מכניס, אז יעדן טאג האט מען טאקע נאר אריינגעטראגן צוויי קב, נישט דריי קב אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די משנה, און ממילא מ'האט נאר אריינגעטראגן צוויי, און ווען מ'האט אראפגעשארט האט מען אראפגעשארט מיט א מחתה פון פיר, ווען מ'פירט אריבער פיר צו צוויי פאלט אראפ צוויי, אזוי איז איין תירוץ אין די גמרא, רב אשי אמר, רב אשי זאגט נאך א תירוץ, אפילו תימא רבי יוסי, והכי קאמר, מ'קען בעצם איינזעצן די ברייתא כשיטת רבי יוסי, נאר וואס דען, והכי קאמר, דאס איז די פשט פון רבי יוסי, בכל יום היה חותה בשל סאה מדברית ומערה לתוך שלושת קבין ירושלמיות, וואס טייטש בעצם ס'געווען צוויי מיני מדידות, ס'איז געווען מדידות מדבריות, ס'האט שוין געווען אין מדבר איז געווען איין סארט סאה, איין סארט קב, און אזוי ווייטער, און ווען מ'איז אריין אין ירושלים האט מען גרעסער געמאכט די אלע מידות, מ'האט צוגעלייגט א פיפטל צו א זעקסטל ווענדט זיך מלגאו מלבר, נישט קיין נפקא מינה, על כל פנים, די זעקס קב מדבריות איז בעצם פינף קב ירושלמיות, און ממילא זאגט רבי יוסי אז מ'פלעגט נוצן א מחתה פון א סאה, א סאה מיינט מען א סאה מדבריות, וואס דאס איז טאקע זעקס קב מדבריות אבער דאס איז נאר פינף קב ירושלמיות, און אז מ'נעמט די פינף קב ירושלמיות און מען גיסט עס אריין אין א צווייטע מחתה פון דריי קב ירושלמיות, פאלט אראפ צוויי קב, קומט אויס די ברייתא וואס זאגט אז ס'איז אראפגעפאלן צוויי קב, שטימט אויך כשיטת ר' יוסי. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין משנה, בכל יום היתה כבידה והיום קלה, א גאנץ יאר איז געווען די מחתה שווער, יום כיפור איז געווען לייכט, זאגט די גמרא תנא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, בכל יום היתה גלדה עבה והיום רך, א גאנץ יאר איז עס געווען א דיקע גאלד, און היינט יום כיפור איז געווען א דינע גאלד. ווייטער, שטייט אין די משנה בכל יום היתה קצרה והיום ארוכה, אז נארמאל איז די מחתה געווען קורץ, יום כיפור איז געווען לאנג, מאי טעמא פרעגט די גמרא וואס איז די טעם, ענטפערט די גמרא, כדי שתהא זרועו של כהן גדול מסייעתו, אז דער כהן גדול זאל קענען נעמען דעם הענטל און עס לייגן אונטער דעם ארעם, זאל אים צוהעלפן, פארוואס ווייל דער כהן גדול איז שוואך געווען ווי מען האט געזען, זאגט די גמרא תנא האמיר געלערנט אין א ברייתא, בכל יום לא היה לה ניאשתיק, א גאנץ יאר האט די מחתה נישט געהאט קיין גלעקל אזא רינגל צום סוף, והיום היה לה ניאשתיק, דברי בן הסגן, היינט האט עס יא געהאט א ניאשתיק, היינט יום כיפור איז געווען א גלעקל זאל מאכן קולות, און ווי רש"י זאגט, ווייל שטייט דאך אין פסוק ונשמע קולו בבואו אל הקודש, אז ווען דער כהן גדול גייט אריין אין היכל זאל זיין קולות, נארמאל מיינט עס טאקע די פעמונים ורימונים וואס איז געווען אונטן אויפן בגדי כהונה, אבער דא יום כיפור איז געווען בגדי לבן, איז דאך נישט געווען די קולות, מילא האט מען געדארפט מאכן א קול, האט מען צוגעלייגט אזא רינגל, סוף פון די מחתה, דאס זאל מאכן די קול ווען דער כהן גדול גייט אריין מקטיר זיין די קטורת.